שמואל ב' פרק י ד, אזוי ווי אסאך זאכן אין די מעשה דוד המלך, איז יואב בן צרויה דער וואס פירט טאקע בפועל זאכן וואס מען טוט. אז יואב האט געהערט אז די לב המלך אחר אבשלום און דוד המלך בענקט זיך נאך אבשלום, האט ער געדארפט האבן עפעס א וועג וויאזוי משכנע צו זיין דוד זאל צוריק לאזן אבשלום קומען וואוינען מיט אים אין ירושלים, האט ער געטון אזא טריק, געטראפן א אישה חכמה א קלוגע פרוי פון תקוע, ס'איז דארט א פלאץ דארט האט זי געוואוינט, האט איר געזאגט אזוי דו פארשטעלסט זיך ווי א פרוי אן אלמנה וואס באוויינט אסאך צייט אירע זוהן וואס איז געשטארבן, האט איר געזאגט פונקטליך וואס זי זאל טוהן, און וואס זי זאל טוהן, וואס האט זי געטוהן, וואס איז די מעשה, די פסוק לייגט אראפ, קומען די פרוי די קלוגע פרוי צו די מלך זיך געבוקט צו אים זאגט הושיעה המלך, מלך זאל מיך העלפן, וואס איז? איך בין אן אלמנה. מיין מאן איז געשטארבן, איך האב געהאט צוויי קינדער, די צוויי קינדער האבן זיך צעקריגט איינער מיטן צווייטן אין פעלד, איינער געהארגעט די צווייטע, איז איך יעצט בין איך נישט א מאן, נישט איין זון, יעצט קומט די משפחה, די גאנצע עולם און זיי זאגן, לאמיר הרג'ען די צווייטע זון, ער איז דאך חייב מיתה, ער איז דאך א רוצח, ער האט געהארגעט זיין ברודער. און וואס וועט זיין, איך וועל בלייבן אן גארנישט, נישט מיט קיין מאן, נישט קיין איינעם פון מיינע זינער, נישט בלייבן קיין שום זכר פון מיין מאנ'ס משפחה בכלל, זאגט די מלך, נו, גיי אהיים, איך וועל שוין הייסן מען זאל עס מסדר זיין, האט זי נישט געווען גענוג, זאגט קוק, איך בין שולדיג, די מלך איז גארנישט שולדיג, אבער וואס וועט זיין? זאגט די מלך, גיי, ווער ס'רעדט מיט דיר, מען וועט ברענגען דיין זון צו מיך און קיינער וועט אים נישט אנרירן, האט איר נאך נישט געווען גענוג, זאגט, פליז געדענק דער אייבערשטער, ס'איז דאך א גואל הדם, ס'גייט בלייבן דא צווייגע מענטשן און געהארגעט ווערן, געדענקסט דאך אז ס'איז דא הלכות, פרובירט מונע צו זיין פון די גואל הדם צו הארגענען. ביז פיינעלי האט זי באקומען וואס זי האט געוואלט, דער קעניג האט דאס געשוואוירן חי השם אם יפול משערת בנך האט ער געשוואוירן אז די זון דער צווייטער זון דער רוצח וועט גארנישט בלייבן, ער וועט גארנישט קיינעם גארנישט געשען טון צו אים. אה, דאס איז געווען האט זי אויסגעפירט איר טריק, יעצט פארשטייט יעדער איינער וואס די נמשל דא בעצם איז, זאגט די פרוי און מאכט עס קלאר, זאגט לאמיך, מעג איך עפעס זאגן? זאגט ער יא, מעגסט זאגן. זאגט נו איז אויב דו פארשטייסט אויף מיין זון וואס איך פארצייל דיר כאילו אז הגם ער איז א רוצח, קען מען נישט לאזן אז ס'זאל זיין סתם גואל הדם ס'זאל זיין הפקר וועלט נישט בלייבן כ'וועל בלייבן אן קיין איין זון, פארוואס טראכסטו אזוי אויף דיין משפחה אויף די אידישע פאלק עם אלהים, ס'הייסט פארוואס ברענגסט נישט צוריק דיין זון וואס איז פארווארפן דארט אבשלום, זי זאגט אים נאך שווערע פסוקים וואס איז נישט קלאר וואס ער מיינט, זי זאגט בעצם אונז זענען אלע שטארבן אונז זענען אזוי ווי וואסער וואס גיסט זיך אויף די ערד, יעדער איינער שטארבט, די אייבערשטער לא ישא אלהים נפש, אבער דער אייבערשטער, אדער דער מלך אדער דער אייבערשטער מחלוקת מפרשים איז חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נידח, למעשה קיינער ווערט נישט אינגאנצן פארשטויסן, אדער יעדער איינער שטארבט און דער אייבערשטער נעמט קעיר פון יעדער און ממילא זאל דער מלך, אבשלום, דער אייבערשטער וועט אים שוין זיך אפרעכענען מיט אים אין זיין צייט אבער ביזדערווייל דו ברענג אים צוריק, אדער דער אייבערשטער אפילו ברענגט יעדעם איינעם צוריק, ממילא בעט זי. אז מ'זאל צוריק ברענגען אבשלום בעיסיקלי. שוין האט די מלך האט שוין פארשטאנען וואס ס'גייט דא פאר, האט ער געפרעגט פאר די פרוי, נו, זאג מיר עפעס, זאג מיר די אמת. זאגט זי, יא אוודאי. זאגט ער, יואב איז דער וואס האט דיר געשיקט? זאגט זי, יא, ביסט גערעכט. יואב, ביסט גערעכט, יואב האט מיר געהייסן, ער האט מיך געבעטן די גאנצע זאך, און ואדוני חכם כחכמת מלאך האלקים, דו ביסט דאך אזוי קלוג, דו פארשטייסט וואס מ'דארף דא טון. שוין, האט דער מלך געזאגט, ווייסט וואס, ער איז מסכים, מען גייט צוריק ברענגען אבשלום. איז יואב געקומען, ער האט זיך קלאר מגלה געווען אז ער טאקע איז מסכים, ער איז דער וואס געווען, יואב האט געזאגט, אה, ער ווייסט אז ער האט מוצא חן געווען בעיני המלך, דער מלך האט געטון וואס יואב'ס עצה, צוריק צו ברענגען אבשלום. ער איז געגאנגען יואב קיין גשור און ער האט געברענגט אבשלום. יעצט למעשה אבשלום איז אנגעקומען קיין ירושלים אבער דוד האט אים נישט געוואלט זען ער זאגט זאל גיין אינדערהיים איך וויל אים נישט זען זעט אויס ער איז נאכנישט געווען אינגאנצן מפויס ער האט פארשטאנען אז מען דארף אים צוריק ברענגען אבער ער האט נישט געקענט זיך ברענגען צו זען אבשלום טאקע יעצט דער פסוק פארציילט אונז עס גייט זיין וויכטיג אויף שפעטער אז אבשלום איז געווען א מורא'דיגער מוצלח'דיגער מענטש נישט געווען אזא שיינער מענטש ווי אים אין גאנץ כלל ישראל פון קאפ ביז פיס איז ער געווען ביוטיפול אן קיין מום און געהאט אזעלכע שיינע האר און אזוי גרויסע האר. אז ווען ער האט זיך אפגעשוירן די האר איז געווען צוויי הונדרעט שקלים איינמאל צוויי יאר איינמאל א יאר האט זיך אפגעשוירן איז געווען ווערט געווען געוואויגן צוויי הונדרעט שקלים און ער האט געהאט דריי זין און א טאכטער זי האט געהייסן תמר זי איז אויך געווען ביוטיפול זעט אויס ער האט גערופן אזוי ווי זיין שוועסטער תמר בקיצור צוויי יאר איז אבשלום איז געווען ירושלים און נאך אלץ נישט געזען דעם מלך האט ער געשיקט פאר יואב און זאגט פליז שתדל ביים מלך ער האט דאך אים צוריק געברענגט און וואס איז דאס אז מען איז א האלבע מעשה ער איז סטאק עפעס אזוי.

שוין איז יואב איז משוכנע געווארן און געגאנגען צו די מלך און געזאגט די מלך האט גערופן אבשלום האט אים טאקע געלאזט קומען צו אים זיך געבוקט פארן מלך און געקישט דער קינג דוד האט געקישט אבשלום קיצור זיי האבן זיך מפייס געווען ער איז שוין צוריק אינגאנצן ביים מלך.